לוסטיקן איז אױפֿגעלײגט אױפֿן געמיט. מען דערקענט עס אין שמײכל, װאָס באַהאַלט זיך אױס אין זײַן גרױלעכער באָרד. עס גלוסט זיך אים אַ שטיפֿט צו טאָן מיטן עולם. נו, זשע הערט, נאָדל, קאָפּיטע, דראַטװע, בײַטש, און דו, לעזער? ס'װײַב לאָזט נישט, מע טאָר נישט גײן אַקעגן אַן אִישע. זי מאַכט כּשר דאָס פֿלײש, נעמט חלה. טאָמער װידערשפּעניק איך איר װילן, נעמט זי און פֿאַרשטרײַקט מיטן רבונו-של-עולם,

שטייט ער אזוי בערטשיק שמאטע נעבן הערש לוסטיגן, א הויכער, א דארער, מיט א הארט פנים פון ווינט אויסגעשמיסן, מיט קאלעדיגע רויטע אייגעלעך ווי ביי א קאראש, און א בלויער אויסגעראזירטער גאמבע, ער גיט א קלאפ מיט דער פויסט אין טיש אז די טעלער צעשפרינגען זיך אויף ס'ניי.

אנגעשטאפטע געוועלבער, ווען ס'מאכט זיך עפעס וואלט איך אליין ווי כ'בין א איד, מיר זאגן אפן די פראגראם, א ביליגע קיך זאל די קהילה עפענען און א ביבליאטעק אז ארבעטארער זאלן קענען אריינקוקן אין א ביכל, מ'עט זיי שוין איינמאל שטעלן עטאט

דער עולם פארלירט דאס געדולד און נעמט פילדערן. לעיזער הייבט אויף די ברייטע האריגע האנט איינצושטילן זיינע מענטשן. אברעמל טריפה'נע יאטקע גיט א ריטש ווי אן אקס. גערעכט בערטשיק! גערעכט ווי וואר איך לעב! ר' הערש, מ'עט אייך די שויבן אויסהאקן אויב איר וועט נישט ווערן קיין דאזער. מ'עט אייך דאס אויבסט פון די ביימער אראפשאקלען. מ'עט דעם ווייב אייערס אפטאן עפעס א זאך.

די סאדאווניקעס און עופות הענדלערס וואס האבן ביז שפעט ביינאכט זיך ארומגעשלאנדערט מיט הערש לוסטיגן איבערן מארק קארטשען זיך ביי די שטענדערס און גענעצן. דער רב איז נארוואס געקומען פון דער מקווה מיט א נאסן קאפ. ער שפרייזט פלינק אדורך די שול. איידער מען קוקט זיך אום שטייט ער שוין אין ווינקל ביים ארון קודש און דרינגט אויס די פייכטע פיאות. הערש לוסטיג כאפט זיך אריין אין שול פון א זייט, מען זעט אים דאך, פון אלע זייטן פארשטעלט מען אים דעם וועג, גוט שבת ר' הערש! א גוטן אויפשטאנד ר' הערש! א גוטן אויפשטאנד, א גוטן אויפשטאנד, לאז מיך צו צו דער וואנט, ענטפערט הערש לוסטיג בייזליך, מחמת מען האלט שוין באלד ביי ברוך שאמר. ער פארווארפט דעם טלית און נעמט זיך דעריאגן דעם חזן.

אין שול ווערט א געלעכטער. דער רב שמייכלט אין דער בארד אריין. הערש לוסטיג האט אים נישט נוהג כבוד געווען, אבער ער איז נישט עושה קיין שום שלעכטס. איז ער אים מוחל. מיט משלים און דברי חזל, מיט פסוקים און גלייך ווערטלעך, קומט דער רב ווידער ארויף אלץ אויף דעם זעלביגן, מכח דעם דאך.

הערש לוסטיג הייבט מיט די אקסלען, אז מ'שרייבט אסאך איז נישטא וואס צו ציילן. גערעכט הערש לוסטיג, ער האט זיי גוט אריינגעזאגט, פאטאקעוועט שמואל לויוויטשער, לאבוזעס, שרייבמענטשן געווארן, בוכהאלטעריע זאל מען זיי פירן. מען האט גערעדט פון לאבוזעס, קאן דאס בערטשיק נישט פארטראגן, ער שטעלט אויס זיינע אַכצן מענטשן אין אלע פיר זייטן, אליין גייט ער ארויף אויף די שטיגן פון ארון קודש גרייט צו געבן די קאמאנדע. זעהט דער רב אז בערטשיק שמאטע און אברעמל טרעפענע יאטקע, שמעון ולוי, גייען חרוב מאכן די שטאט, וויל ער מאכן שלום. א חילול השם אין א מקום קדוש, שטילטס איין די בלוטן,

געזאגט אז מיר זענען אזוינע און אזוינע, געמאכט א בלבול אז מיר גייען אקעגן מלכות, אזוי איז יושרדיק רבי צו גיין מיט מסירות? יוסל קיכן דער קאטארזשאן זאל זיין אונזער פירשפרעכער? יושר? ביי קאזאק מאנט מען יושר? שרייט אברעמל טרעפענע יאטקע און פארשטעקט די הענט אין די קעשענעס פון דער וואכעדיגער קורטקע ווי ער וואלט זיך גרייטן צו עפעס.

עס ווערט א געלאף איבער די בענק און שטענדערס, באבעס פון שול געסל יאוויען זיך הינטער די פענסטער און חוזק'ן אפ, א שעה קרי דא קאמרי. שוין איינמאל היינט א דאוונען, עץ מעגט זאגן עלינו, דאוונט אפ גיכער און גייט אהיים, ווארעם ברויט קען נאך פאר דער צייט טייערער ווערן. נעמט הערש לוסטיג דעם טלית אונטערן ארעם און לאזט זיך גיין אהיים פון שול.

קאפיטל זיבעצן הערש לוסטיג גייט בעסער מאכן די וועלט! וועדליק די סמאלינער געדענקען האט הערש לוסטיג קיינמאל נישט געקאנט פארטראגן קיין עוולה. ווער שמועסט אצינד אז ער איז דאזער פילט ער טאפלט דאס אחריות. מען האלט אים אין איין אפרייסן די טיר. ווער ס'האט א שווער הארץ קומט וויינען פאר הערש לוסטיגן. דאס גאנצע שוסטער געסל טראגט זיך איבער אין סאד אריין.

ר' הערש! ר' הערש! כאפט זיך הערש לוסטיג פארן קאפ, מיינע ליבע לייט, הערט אויף צו הערשן, הערש אהין, הערש אהער, אלץ הערש, און וואו איז דער רבונו של עולם? ס'האבן זיך קיין עין הרע אסאך צרות אנגעזאמלט אויף דער וועלט, מיטאמאל אויסבעסערן קען מען נישט. אבער ר' הערש, פון וואנען נעמט זיך אזויפיל בייז? א נפקא מינה פון וואנען, אבי גאט צו דאנקען ס'איז דא.

הינטערן ברייטן טיש מיטן גרינעם טוך, דארטן וואו ס'הענגט דאס בילד פון בערעק יאסעלעוויטש ווי ער רייט אויפן ווייסן פערד, זיצט שמואל לויוויטשער דער סמאלינער ראש הקהל און עסט צוקערלעך. דערזען די כאלאסטרע, ווערט שמואל לויוויטשער בלאס. ער שטייט אויף, גייט צו צו דער קאסע, פארדרייט דעם שליסל אין שליסל-לאך, כאפט א קוק אויף הערש לוסטיגן פון א זייט.

שמואל'ן הייבט דאס אונטער. ער שפרינגט אויף פון פאטעל, די רויטליכע פוכיגע באקן ווערן בלאס. ער גיט א קלאפ מיט דער פויסט אין טיש אז דאס גלעקל אויפן גרינעם טוך צעקלינגט זיך. מיט דיר עזות-פנים וויל איך נישט רעדן. דו ביסט א קאראבעלניק, א קרימינעלער מענטש. שמאטשאזש! ביינער קלייבער!

איר וועט שוין זען פאר די אויגן עפעס אנדערש! גראזשעט בערטשיק מיט דער פויסט. פיסק-מלאכה! מען טוט, נישט מען רעדט! לייגט הערש לוסטיג צו דעם קוויט צו בערטשיק'ס מויל, אזוי, אזוי, ר' שמואל! הכסף יענה את הכל! דאס געלט פייניגט אלע! האט מיר א גוטן מועד! זאל אייך גאט באצאלן פאר אייער ווייך הארץ, און זייט מיר נישט קיין שונא, איר זענט דאך נישט פון בלוינע!

היינטיגע צייטן מוז מען זיין געווארנט, פון ליב האבן אידן ביז זיי פיינט האבן איז איין האר. צו ישראל'טשע בלימעלעס קומט, צו ישראל'טשע בלימעלעס. קאפיטל אַכצן מיט איין עוולה ווייניגער.

נא, נעם ישראל'טשע א שטיקל פוטער, שמיר דיר אן חלה, ס'וועט דאך דיך טריקענען אין האלז. ישראל'טשע'ס אשיקע, פארראפּיעטע אויגן קוקן אומהיימליך. ער שארט אפּ די גרינע שטויבעלעך טאבאק פון דער גרויער בארד. פוטער גאר, גענוג געפוטערט! די קאמארניקעס צאלן נישט קיין דירה געלט, דער מאגיסטראט הייסט אויפפרישן דאס הויז, א נייעם טראטואר מאכן, פוטער גאר,

ר' ישראל'טשע, די אייניקלעך איז קאלט ביינאכט אין דער קאמער, די טאכטער אייערע וואשט גרעט מיט איין אויג, שלוימעלע'ן דארף מען פארזארגן מיט א חדר, ער גייט ארויס לתרבות רעה. לייזער קורניק קומט אן מיט בערטשיקן, הערש לוסטיג דרייט זיך אויס צו זיי, געווען דארטן? געווען. געזען? געזען. אזוי ווי מען האט געזאגט? אזוי ווי מען האט געזאגט. א שטוב מיט א קאך?

דער דײַטש, װיטבראָד, דרײט זיך אַרום איבערן סאָד מיט דער פֿײַקע אין מױל. זײַנע שװערע, מיט ביר אָנגעגאָסענע אױגן קוקן זיך אַרום צופֿרידענע איבער דער אײַנגעפֿונדעװעטער נחלה. די װערטער, אָפּגעהאַקטע, האָבן אַ בײַסיקן קלאַנג. ציכטיקן זי דען פּלאַץ, פֿרױ לוסטיק? אָרדענונג מוז זײַן! האָבן זי אין אײן גוטס יאָר געהאַט, רב הערש? דער גאַרטן האָט אינען צוגעדינט, ניכט װאָר?

איינע גראסע שטאט טשיקאגא. דריי טויזנט אקסן שלאכטן זי יעדן טאג. האבע פיל גערייזט, הער לוסטיג. אין קאנאדע געווען. אין ליווערפאל. אין מאסקאו. פאר דער קריגע פירציג מאל פירציג גלאקן. דריי מאל אין בערלין. געבראכט דעם דאבערמאן אויס דייטשלאנד. איין קלוגער הונט, ניכט וואר? פון דער איידעלער ראסע. קום הער, דאבערמאן.

יא, דער הונט איז אויס דייטשלאנד. לייכטן אויף וויטבראד'ס אויגן, דויטשלאנד, דויטשלאנד! איין שענעס לאנד, גראסע ערפינדונגען האבן זי אין דויטשלאנד, טאדעסשטראלן, שיפע און באנען אפצושטעלן. דויטשלאנד וויסן זי באקומט אלעס צוריק, די יודען האבן שולד דארין, דאס וויר דער קריג פארשפילן. איין היפשעס בוך דאס אלטע טעסטאמענט, דער.

אויך דאָבערמאַן איז דאָ. ער גייט מיט שלאַבעריקע טריט אַרום דעם וואָגן און באַשמעקט די רעדער. דאָס גאַנצע געזינדל באַגלייט מיט בענקענדיקע בליקן דעם סאַדאָוניק מיט דער סאַדאָוניטשקע, וואָס פֿאַרלאָזט דעם סאָד. וויטבראָד שרײַט זיי נאָך מיט אַ הייזעריק קול, לעבן זי וואָל, עסן זי קאָל, טרינקען זי ביר, דענקען זי אויך אָן מיר!

מיט זיי איז מיטגעקומען אן אנגעלייגטער גאסט, א מיניסטער פון פרייסן, דער פאסטאר, דער גלח און דער אפטייקער זיינען מיטגעפארן אויף יאגד. רעדן מענטשן אפ הערש לוסטיגן, ס'איז א סכנה צו גיין אין וואלד אריין נאך האלץ. לאכט הערש לוסטיג, פארן רבונו של עולם אנטלויפט מען נישט, וועמען ס'איז באשערט, דעם טרעפט די קויל אין שטוב אריין.

ער דרייט זיך אויס, דאָבערמאַן גאָר דער הויכער גלאַטער הונט מיט די טריפֿנדיקע אויגן לאַשטשעט זיך צו אים, חידושט זיך הערש לוסטיק, דאָס ביסטו גאָר, דאָבערמאַן? אַ דײַטשישער הונט גיט זיך אָפּ מיט אַן אַלטן ייִד, וואָס וועט דער באַלעבאָס דײַנער זאָגן? דאָבערמאַן לאָזט אַראָפּ דעם עק און האַווקעט יאָמערלעך אין דער זײַט פֿון ווינטבאָרדס שטוב. ער פֿילט זיך טאַקע שולדיק.

בידנער דאָבערמאַן, דאָס האָבן דיך די יאָג-הינט פֿון פּאַסטאָר אַזוי צורעכט געמאַכט. און זיי זײַנען דאָך אויך דײַטשישע הינט, ס'איז בלוט פֿון דײַן בלוט און פֿלייש פֿון דײַן פֿלייש. קום, דאָבערמאַן, צו דײַן באַלעבאָס, זאָל ער דיך אויסהיילן. וויטבראָד באַהאַלט אויס פֿאַר פֿרעמדע די שטוביקע וואַרעמקייט. הערש לוסטיק קלאַפּט אָן אין דער פֿאַרהעמערטער טיר.